אלה תּולדות נח. אונז עפֿענען דאָ אַ פּרשה וואָס הייסט פּרשת נח. וויל מען דאָך וויסן וואָס איז דער נח? ס'איז דאָ אַזאַ מענטש, ס'איז געווען אַזאַ מענטש נח, ס'איז דאָ אַזאַ מענטש נח. און די סדרה הייבט זיך אָן דאָ אַזאַ גרויסע הכרזה, אלה תּולדות נח. דאָס זענען די. תולדות פון נח. און ווען מען טראכט אריין, הגם אז לפי הפשט איז עס פשוט אזוי ווי א הקדמה צו זאגן די דריי קינדער פון נח, פרעגן שוין די אלע מפרשים אז מען האט שוין געזאגט דאס פריער, ס'שטייט שוין אין סוף פרשת בראשית, ס'איז אביסל אזוי ווי א איבריגע אלה תולדות נח, די גרויסע הכרזה, די וואס די פרשת נח הייבט זיך דא אן. הגם אז מ'וואלט געקענט אפשר אנהייבן פרשת נח אביסל פריער, ויהי כי החל האדם לרוב, וואס לכאורה אויב מ'וויל לערנען די פרשה פון די מבול דארף מען דארט אנהייבן. אבער דא איז עפעס א עפעס א הכרזה, אלה תולדות נח.

אונז ווילן עפענען די פסוק און דערהערן וואס איז די תולדות אזוי ווי מען זאגט היינט תולדות פון א מענטש די מעשה וואס איז די סיפור תולדות נח אדער אזוי ווי די פשוט'ע טייטש די קינדער פון די נח וואס גיבט ער די נח וואס איז וואס געבוירט ער די נח ווי אזוי געבוירט ער די נח וואס אין דעם ליגט א געוואלדיגע גאולה א געוואלדיגע נחמה אין אנדערע ווערטער די פערזאן פון נח. איז פאר זיך, מען קען זאגן די ערשטע משיח, אויב ס'איז דא אזוי ווי א משיח וואס ער איז די דמות, ער איז די פערזאן, די פערזענליכקייט, די פערסאנאליטי, דער מענטש וואס אויף אים שטייט די וועלט, אויף אים, ער איז, ער איז די גואל, ער איז די זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה ה'. די ערשטע וואס איז זה ינחמנו, דער מענטש, דער איד, דער וואס האט א אלה תולדות, האט א ספר תולדות, די ערשטע אזא סארט מענטש אין די וועלט, און אין די אין די ספר בראשית איז נח. דער אמת, די זוהר רעדט וועגן דעם שפעטער, אונז גייען נישט לערנען יענע שטיקל, אבער עס איז וויכטיג צו דערהערן, אז די גאנצע וועלט הייסט היינט בני נח. פארוואס הייסט עס נישט בני אדם? לכאורה סהייסט סאיז דא אוודאי די ענין פון סזאל זיין א מענטש וואס אויף אים שטעלט זיך די וועלט להוי' מצוקי ארץ וישת עליהם תבל שטעלט ארויף א צדיק יסוד עולם שטעלט אוועק די וועלט שטעלט אוועק אונזער וועלט אויף עפעס א מענטש אויף עפעס א סארט מענטש וואס מקען זיין עפעס א סארט מענטש וואס א איד דארף זיין. וואס דער ביי א איד איז עס בעיקר אפשר מער פון נח אפילו אברהם אבינו אזוי ווי די יש דורשים לגנאי זאגן טאקע אז ס'איז דא עפעס א ענין פון אברהם אבינו וואס אפשר איז טיפער פון נח אבער די גאנצע וועלט חוץ פון די וואס זענען נישט בני אברהם מ'דארף דווקא בני אברהם ויצחק ויעקב זענען בני נח לכאורה וואלטן זיך געדארפט זיין בני אדם אזוי ווי מ'זאגט אסאך מאל בני אדם איז די טייטש. און די זוהר איז מסביר לפי דרכו, די טייטש פון דעם איז אז אדם איז נישט קיין מעשה פון א מענטש, מען דארף וויסן, אונז האבן געלערנט פרשת בראשית, אדם הראשון איז נישט דער ערשטער מענטש אין די תורה, אדם הראשון הייסט דאך אדם, ויקרא שמם אדם, אדם דאך האט אזוי ווי צוויי משמעות'ן, ס'דא אדם דער מענטש, דער מין, מין האדם, דער שם כללי, דער שם כללי פון דער מין האדם, עס איז דא אדם הראשון, דער מענטש וואס אונז רופן אים אדם, ווייל ער איז דער ערשטער מענטש, אבער אמת, ער איז נישט קיין מענטש, אדם הראשון איז נישט קיין מענטש, אדם הראשון איז דער מין האדם, ווען ער איז באשאפן געווארן איז ער דאך געווען דער איינציגסטער מענטש, דער טייטש, אונז רעדן נישט פון אים, עס איז נישט אזא איין מענטש וואס ער איז א צדיק, לאפוקי א צווייטער מענטש וואס איז א רשע, עס איז נישט דא קיין מעשה צו פארציילן וועגן אים, ער איז אזוי ווי אונז פארציילן, דער אייבערשטער האט געמאכט בהמות, דער אייבערשטער האט געמאכט פיש, דער אייבערשטער האט געמאכט וואסער, דער אייבערשטער האט געמאכט מענטש. די מעשה פון די מענטש, דאס איז די פרשה פון אדם הראשון, ווער ס'לערנט ריכטיג די פרשה פון גן עדן, די פרשה פון אדם הראשון וועט פארשטיין אז דאס איז נישט קיין מעשה מיט א פערזענליכקייט, ס'איז נישט קיין מעשה פון עפעס א איד, עפעס א גוי, עפעס א מענטש וואס האט געהייסן אדם, ס'איז א מעשה פון דער אדם, פון דער מענטש אדם, און די גאנצע סדר פון אדם הראשון, די גאנצע ענין וואס רעדט זיך ארום וועגן דעם, דרייעט זיך ארום די ענין אז ער איז דער נברא, ער איז דער מענטש וואס די אייבערשטער האט באשאפן. און וואס עס ווייזט אויס אז דער מענטש האט אין זיך חסרונות, האט אין זיך אדמה אשר אררה השם בחטא אדם הראשון, ביי די חטא פון קין, דאס איז אפשר א המשך פון דעם, די ערשטע בן, די ערשטע אויך א סארט מענטש, איז געווארן ארורה האדמה בעבורך. אין אנדערע ווערטער, די סארט וועלט וואו ס'איז דא. מענטשן, אזוי ווי מען קען זיי רופן, נאר אבדזשעקט פון אבדזשעקט פון פון די בורא וואס ער איז די יוצר, ער איז די עידזשענט, ס'נאר דא איין עידזשענט אין פרשת בראשית באמת, און אפילו אין לכאורה אין די פרשה פון גן עדן און אדם הראשון, מ'קען זאגן ס'נאר דא איין דמות, די דמות איז איז הוי' אלוקים, די דמות איז גאט וואס ער איז דער באשאפט די וועלט, ער איז דער וואס רעדט מיט אדם הראשון, ער איז מצוה, ער לייגט אים אריין אין גן עדן, ער נעמט אים ארויס פון גן עדן, ער איז די דמות פון די מעשה. און יענע יענע פרשה, יענע יענע סדר האט זיך נישט געענדיגט גוט, דאס הייסט ס'איז נישט קיין וועלט וואס עס האט א קיום, אזוי ווי מ'זעט גלייך האט די אדמה א קללה, שוין. שוין נישט בסדר. און אוודאי ווען מ'לערנט אביסל ווייטער ויהי כי החל האדם לרוב די פגם די חטא פון די דור המבול וואס איז מבטא די חורבן פון יענע סארט וועלט יענע יענע וועלט יענע גאנצע וועג פון קוקן אויף זאכן איז נאר אזויווי א הוה אמינא אזוי ווי עס איז דא הוה אמינא'ס אין לערנען ווען מ'לערנט וואלט געקענט זיין אזוי עס איז א הוה אמינא אין די וועלט אזויווי בורא עולמות ומחריבם ס'איז א הוה אמינא ס'וואלט געקענט זיין אזא וועלט קא משמע לן קא משמע לן פרשת נח, קא משמע לן אלה תולדות נח, דא הייבט זיך אן א זאך וואס מען קען עס רופן תולדות נח, און ער גייט זאגן אין א מינוט די זוהר אלה איז פוסל את הראשונים, ביז יעצט שטייט טאקע זה ספר תולדות אדם אבער דאס איז נישט קיין ריכטיגע תולדות, מיט אנדערע ווערטער ס'איז נישט דא עפעס א עפעס א צדיק, דאס איז די ווארט, צדיק, א מענטש וואס ער איז א ער קען מציל זיין די וועלט, ער קען זה ינחמנו. ממעשנו ומעצבון ידינו. און דאס איז די די ציור, די כללית'דיגע פיקטשער פון פרשת נח, פון די ענין פון נח, און וועגן דעם הייסן מענטשן בני נח, די זוהר זאגט, ווען מען וויל זאגן בני האדם, מיינט מען דאך נישט די מענטשן, מען מיינט דאך די מין האדם, דער מענטש. אבער ווען אונז ווילן, וועגן דעם, געווענליך ווען מען רופט א מענטש, ווען זיי זאגט אזוי, ווען אונז וויסן אונז זעהן אין א פסוק, ווען די פסוק רופט מענטשן בני האדם, מיינט ער על פי רוב בני האדם החוטא, בני האדם הראשון שחטא, ווייל דער מענטש ער איז נישט בסדר, דאס איז נישט קיין, ס'איז נישט גענוג צו זיין א מענטש, מ'דארף זיין א צדיק, אז אפילו די גוים, אפילו די מענטשן וואס זענען דא נאך דור המבול, אפילו די וואס זענען נישט אברהם אבינו וואס האט זיך אן אייגענע ענין, זענען על כל פנים בני נח, זיי זענען קינדער פון עפעס א צדיק, זיי קומען ארויס פון עפעס אזא סארט מענטש וואס ער איז די מענטש וואס אויף אים שטייט די וועלט. און דאס איז באמת די פשט פון די נח וואס גלייך ווען ער ווערט געבוירן שטייט שוין זה ינחמנו ממעשנו און רש"י זאגט טאקע אז ס'מיינט ער האט מתקן געווען כלי מחרישה אפילו שוין פאר די מבול אבער לכאורה די עיקר טייטש פון דעם איז אז ער איז דער וואס נעמט ארויס די וועלט פון די מצב פון די פון די מבול פון די מבול וואס איז חל ווייל דער מענטש איז נישט בסדר. און ער האט באמת געמאכט א נייע ברית, די אייבערשטער האט געמאכט א חידוש מיט נח, געמאכט א ברית מיט א מענטש, אדם הראשון האט נישט געהאט קיין ברית, אדם הראשון איז געווען א ברכה, ס'איז אזוי ווי א חלק פון מעשה בראשית, די פיש האבן א ברכה, די חיות האבן א ברכה, אפשר די מענטש האט א ברכה, א ברית איז טייטש ס'דא אזוי ווי עס איז שוין צוויי צדדים, ס'איז דא א מענטש און ס'איז דא א גאט, און דער מענטש האט א דיאלאג מיט גאט, ער האט א גאנצע זאך וואס ס'טוט זיך, און דאס וואס פארציילן מעשה וועגן דעם, תולדות נח, ער קען מוליד זיין. דאס איז די פרשה פון נח, אזוי אויב אזוי, אויב אונז ווילן אריינגיין אין די תיבת נח, אונז ווילן זיך ארויפשטעלן אויף די אויף די בויט, יא, מען דארף פארן אויף די שיף, נישט פארן אויף אדם הראשון'ס שיף, אדם הראשון'ס שיף איז, אפשר שוין גערעדט וועגן דעם, אדם הראשון'ס שיף איז נישט קיין גוטע שיף צו פארן אויף, ס'זינקט זיך איין אין די מבול, מען דארף פארן מיט נח'ס שיף, לפחות פאר מען וועט אנקומען צו לך לך, קודם דארף מען פארן זיך ארויפזעצן אויף נח'ס תיבה, ווי אזוי, ווי טרעפט מען. א פסוק, אונז ווילן דאך עפענען אלעמאל מיט איין פסוק, אזוי ווי אונז זענען מסביר אלעמאל, אונז ווילן הערן די ניגון פון די פסוק אלה תולדות נח, די גאנצע פרשה פון נח באופן הכי כללי, מיט עפעס א פסוק ווי אונז קענען פארשטיין, וואס אונז קענען דערהערן די ניגון, נאכדעם קען מען ארויפלייגן די דמות, די ניגון וואס אונז האבן אויף די פרשה פון נח. וואו טרעפן אונז אזא סארט זאך? וואס איז נישט נאר פאר נח, אונז זענען דאך אונז זענען דאך נישט נאר נח, אונז זענען נישט אפילו נאר בני נח, אונז זענען אפילו בני ישראל. אבער וואו טרעפט מען אזא סארט זאך? אזא סארט מער כללית'דיגע זאך אדער מער רעלעווענט זאך? וואס איז פאר אונז צו זוכן וויאזוי שטעלט מען זיך ארויף אויף די שיף וואס ראטעוועט די וועלט? מען דארף דאך ארויף קריכן אויף די שיף. האט רבי חייא געעפנט מיט א פסוק, שטייט א פסוק אין ספר ישעי' וואס יעדער איינער קענט פון פרקי אבות פון פרק חלק, שטייט א פסוק ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ. און די טייטש פון די פסוק. די פסוק רעדט זיך שוין פון אזא מין זאך אז ס'איז כדאי יורש צו זיין ארץ. וואס טייטש יורש זיין ארץ? זאגט די זוהר יורש זיין ארץ מיינט זיי זענען זוכה צו עולם הבא, אזוי איז דאך דער טייטש פון דער משנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ. אבער אז מען טראכט אביסל בעסער אריין, ארץ מיינט דאך אויך די עולם הזה, אפשר ארץ ישראל, ארץ החיים, פאלט אים זין אפשר מיינט עס די שכינה, אדער די בינה. דאס הייסט, דא איז דא א וועלט וואס כדאי צו זיין ריכטיג אויף די וועלט, און דאס איז די אמת'דיגע טייטש פון עולם הבא, עולם הבא איז דאָך נישט נאָר די טײַטש. עפּעס אַ תּוספֿות, עפּעס אַ יסוד אײנס, מע קען באַקומען אַ פּרײַז. עולם הבא איז די טײַטש, ווען מע זאָגט ועמך כּולם צדיקים יירשו ארץ, איז דאָך די טײַטש, אַז די ריכטיקע וועלט, ריכטיק געלעבט, די וועלט וואָס, וואָס פֿאַר וועם האָט מען געזאָגט נעשה אָדם, באמת, די וועלט, ער איז א וועלט וואס איז נישט, ס'קומט נישט בחינם. מ'דארף טון עפעס וועגן דעם, עטליסט זיין א געוויסע סארט מענטש וואס ער קומט זיך אזא וועלט. דאס איז סיי יירשו ארץ, סיי ארץ ישראל, סיי די ארץ התחתון, ארץ עליון איז די זעלבע זאך, די זעלבע נקודה. הייבט אן דער זוהר, זכאין אינון ישראל דמשתדלי באורייתא, וואויל זענען די אידן וואס זיי לערנען תורה, און נישט נאר זיי לערנען תורה, זיי ווייסן, זיי ווייסן די דרכי התורה, ידעי ארחא דאורייתא, זיי ווייסן די. דרכים, מ'דארף, ס'איז נישט נאר גענוג צו פראבירן, מען דארף דאך אנקומען אויכעט, יירשו ארץ, וואס אין דעם זענען זיי זוכה צו עולם הבא, צו עלמא דאתי, לעולם יירשו ארץ. וואס קען איך זען פון די, וואס זע איך שוין פון די פסוק? וואס איך זע איז אז ס'איז דא שוין א חידוש, אפשר אפשר אפילו נאך נח, אבער ס'איז אזא זאך, ועמך כולם צדיקים, ער זאגט נישט די צדיקים יירשו ארץ, אזוי ווי שטייט אין א אנדערע פסוק, ער זאגט עמך, די וואס זענען עמך, זיי זענען אלע צדיקים, און וועגן דעם זיי אלע גייען זיי יירשו ארץ, אלע זענען אזוי אין די ענין פון נח וואס ער איז א צדיק, וואס ער ער האט א וועלט, צוליב אים קען שטיין א וועלט, און ער קען מעמיד זיין א וועלט נאכדעם וואס די וועלט איז חרוב געווארן וועגן אדם און קין און די אלע חברה. איז ווי אזוי ווי אזוי ווערט מען אזא סארט מענטש וואס וואס טוט מען וואס איז די ווארט פון א צדיק וואס איז די ווארט וואס איז טייטש צדיק עס שטייט שפעטער כי אותך ראיתי צדיק לפני די ביסט די צדיק וואס איז דאס א צדיק מה זה אויף דעם זאגט ער נאך א פסוק די זוהר געברענגט נאך א פסוק. פון ווי טאקע, וויאזוי טאקע זענען אלע אידן געווארן צדיקים? וואס איז דער טייטש עמך כולם צדיקים? ווען מ'טראכט אריין, קען מען זאגן למשל צוויי צוויי טייטשן, עס איז זייער אינטערעסאנט צו הערן. ס'דא א פסוק וואס שטייט אזוי, נאך א פסוק אין ירמיה, שטייט אין ירמיה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי. טראכט מען אריין אין די פסוק. די פסוק רעדט, איז א פסוק פון פרשת נח, יא? חוקות שמים וארץ שטייט שפעטער נאך די נאך די מבול האט די אייבערשטער צוגעזאגט עוד כל ימי הארץ זרע וקיץ וחורף וחום ויום ולילה לא ישבותו דאס הייסט דאס איז חוקות שמים וארץ אז די מבול איז געווען א הפסקה פון חוקות שמים וארץ דאס האט געוויזן אז מען דארף האבן עפעס א ברית יומם ולילה הנה אנכי כורת בריתך, אייבערשטער איז כורת והקימותי את בריתי אתך, איך מאך מיט דיר א ברית, און ער האט עס טאקע געמאכט נאך די תיבה בפירוש, וואס לכבוד דעם איז חוקות שמים וארץ שמתי, אנישט וואלט איך נישט געווען די ברית. יעצט ווי איז די ברית? ווי אזוי וואס איז וואס איז די טייטש פון די ברית? קען מען דאך זאגן צוויי זאכן, קען מען דאך פארשטיין אין צוויי וועגן. ס'דא די טייטש פון פון חזל וואס יעדער איינער ווייסט אז דאס גייט אויף די תורה, ברית אלעמאל איז אוודאי די תורה, איז א ברית צווישן די אייבערשטער און די און די מענטשן, שטייט אין פארשידענע מאמרי חזל אויף די פסוק טאקע אז די תורה אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ, די בריתי יומם ולילה אידן לערנען תורה בייטאג און ביינאכט, דאס דורך דעם לכבוד דעם איז חוקות שמים וארץ, פאר דעם ווען נישט דעם וואלט נישט געווען חוקות שמים וארץ. וואס איז די פראבלעם מיט די פשט? ס'דא א גרויסע פראבלעם מיט די פשט, בפרט ווען מ'טראכט פון די פריערדיגע פסוק ועמך כולם צדיקים, און מ'טראכט פון די ענין פון נח איש צדיק וואס ער גיבט ארויס תולדות וואס ער שטעלט אויף א וועלט, ער איז נישט נאר א צדיק, ער שטעלט אויף א וועלט. נישט יעדער איינער לערנט תורה, נישט יעדער איינער איז א תלמיד חכם, זאגסט טאקע זקני ישראל וואס האבן די תורה, אבער מען דארף גיין אין די וועג פון די תורה, עס מוז זיין עפעס א זאך, אין אנדערע ווערטער עס גייט ביידע וועגן, סיי נישט יעדער איינער קען זיין א בעל תורה, יעדער איינער איז עפעס א, אלע אידן, מען קען עפעס זאגן אזא זאך, בכלל נישט ריכטיג צו זאגן אזא זאך אז אלע אידן זענען אנשי התורה, אלע אידן זענען. יא עס איז אמת לפי ערך עם הספר, איך ווייס מער אידן לערנען תלמידי חכמים, אבער עס איז א מיעוט און די ענדע איז א מיעוט לאמיר זיך נישט נארן, תורה איז א ענין פון יחידים, תורה איז א ענין פון תלמידי חכמים, מיינט יחידים תלמידי חכמים, יחידים מענטשן וואס זענען מסוגל אויף צו לערנען, וואס האבן צייט, וואס האבן געלט, וואס זיי קענען, וואס זיי האבן די יכולת, די כוחות הנפש, די כשרונות, זיי זענען די יחידים וואס זענען מקיים די ברית מיט מיט לערנען תורה. אבער דאס איז נישט קיין עמך כולם צדיקים, דאס קען נישט, ס'קען נישט זיין אז ווען מ'זאגט עמך כולם צדיקים מיינט מען עמך כולם למדנים, ס'איז דאך נישט די וועג, די זאך פון תורה איז דאך א זאך פאר יחידים, פאר בעלי שכל, פאר מענטשן וואס זענען זיך דא. וואס איז די זאך וואס איז כולם צדיקים באמת? וואס איז די זאך ווי וואס מאכט א איד א איד? וויאזוי זאגט מען א איד איז א איד? פארוואס איז א איד א איד? אוודאי זאגט מען א איד איז א איד ווייל ער גייט מיט די תורה, יא? דאס איז דאך דאס איז איין וועג. אבער ס'איז דאך דא א צוויי א טיפערע וועג, א מער סיי נאנט סיי א מער נידריגערע וועג, אין אנדערע ווערטער א מער בעיסד וועג, א מער מגושם'דיגע וועג, א מער וועג וואס מער קאנקריט וועג, ס'לעבט ס'לעבט אויף די וועלט, ס'איז א זאך וואס מ'קען זען, ס'איז א זאך וואס איז שייך פאר יעדע איינעם, וואס יעדע איינער טוט טאקע, און סיי. ס'דא אין דעם עפעס א געוויסע עומק, אין אנדערע ווערטער, די עומק וואס אונז רעדן, עס איז נישט גענוג צו זיין דער מענטש, מען דארף זיין ר' אדם, נישט אדם, מען דארף זיין נח, נישט זה ינחמנו, מען דארף זיין עפעס א עפעס א מענטש וואס מען קען אויף אים זאגן כי הוא זה, עפעס ער איז דער מענטש, תולדות נח, נישט נאר א מענטש. דאס איז ענליך צו דער חילוק פון די תורה, תורה איז די שכל פון די וועלט, די אייבערשטער האט געמאכט די וועלט מיט די תורה, דאס איז דאך די טייטש, די ערשטע טייטש פון זאגן חוקות שמים וארץ לא שמתי בריתי יומם ולילה ס'דא א תורה פון בייטאג ס'דא א תורה פון ביינאכט דאס איז מקיים די וועלט ס'דא א חכמה כולם בחכמה עשית ס'דא א שכל וואס די וועלט ארבעט אבער ס'דא עפעס ווען איינער וויל פארשטיין די ענין פון כריתות ברית מ'דארף ס'איז נישט געווען גענוג דאס אדם הראשון האט געהאט תורה אדם הראשון האט געלערנט ער איז געווען א גרויסע תלמיד חכם האט זייער גוט פארשטאנען גערעדט מיט מלאכים אין גן עדן ס'איז געווען לעבעדיג אבער אדם הראשון האט נישט געהאט קיין ברית. און אונז טראכטן ווען אונז טראכטן וועגן אידן שפעטער, וואס זענען וואס איז די זאך פון א איד, וואס א איד איז, וואס ער איז נישט אזוי ווי א גוי, וואס ער איז אלע אידן עמך כולם צדיקים, אלע אידן זענען גע'מל'ט יא, דאס די אייבערשטער האט געמאכט א ברית פאר אברהם אבינו וואס איז אזוי ווי א תוספות אויף די ברית פון נח אבער מען פארשטייט צוריק צו וועגס אויך, אה די אייבערשטער האט געמאכט א ברית פאר אברהם אבינו וואס איז געווען זיין ברית, גייט מע קומען די אייבערשטער מאכן א ברית ביני ובין זרעך צווישן אלע דיך און אלע דורות עולם, המול לכם כל זכר מאכט א ברית און אלע אידן זענען גע'מל'ט עמך כולם צדיקים אנדערע ווערטער די בעסטע טייטש די קלארסטע די ריכטיגסטע טייטש על פי פשט גמור אויכעט וואס מ'זאגט אז אונז זענען אלע צדיקים איז די טייטש עמך כולם מהולים עמך כולם שומרי הברית זיי אלע האבן א ברית נישט נאר זיי האבן נישט אלע האבן א תורה אפשר האבן זיי א תורה אבער די וועג וואס די תורה איז אין די ארץ, די וועג לעולם ירשו ארץ, די וועג וואס די תורה איז מקיים אזא סארט מענטש וואס ער האט אזא מעשה, ער איז א מענטש וואס מ'קען פון אים דערציילן מעשה'ס, וואס ער קען יורש זיין ארץ ארץ, ער קען יורש זיין ארץ ישראל, ער קען יורש זיין ארץ החיים, ער קען יורש זיין עולם הבא, דאס איז די עמך וואס זענען כולם. שומרי ברית, וואס עמך כולם האבן די ברית וואס הייסט ברית מילה. וועגן דעם זאגט דער זוהר דארף מען לערנען ישראל דנטרי ברית וקביל די אידן וואס זיי האבן שומר די ברית הייסט זיי שומר ברית זיי מל'ן זיך דאס איז די ערשטע טייטש וואס מען דארף וויסן פאר מען גייט אריין און עס איז דא וועגן פון עס מקיים זיין און איך ווייס ווער עס איז נישט נכשל אין עריות הייסט ער מקיים די מצוות האט צוטוהן מיט די אבר הברית אבער די ערשטע זאך איז זענען זיי געמל'ט אז אלע אידן זענען געמל'ט אלע אידן זענען דאס איז דאס פארקערט נישט, מען דארף זייער גוט וויסן, נישט דא אין די המשך פון די זוהר אין פרשת נח די די דיגע, די זוהר איז זייער מחמיר זייער מזהיר די ענין פון שמירת הברית די ענין פון שמירה פון עריות וואס האט צו טון מיט די אבר הברית, און ס'זעהט אויס ס'ווערט אזוי ווי אמאל א מצב וואס דאס איז פונקט פארקערט, ס'הייסט כאילו שמירת הברית איז די גרעסטע מדריגה, איינער דא קען די גמרא וואס זאגט די הרהור עבירה.

דאס איז נישט נאר, מ'דארף נישט, נח האט עס אנגעהויבן, נח איש צדיק. אבער פון דעם האט ער געמאכט תולדות, פון דעם האט ער געמאכט א זאך וואס מ'קען אויפשטעלן פון דעם א וועלט, ס'איז נישט נאר אדם הראשון וואס מ'דארף יעדע מאל עקסטער מאכן זיכער נישט צו זינדיגן, דאס איז שוין א זאך וואס איז קביעא וקיימא, דאס איז שוין א זאך וואס איז ס'איז א בעיס, די בעיס ליין פון א איד איז אז ער האט א ברית, יא, אזוי ווי אפילו רוב אידן, אפילו אידן וואס זענען נישט שומרי תורה בכלל, זענען אבער נאך אלץ שומרי הברית, ס'איז פונקט פארקערט, יא, מ'דארף דאך הערן די עברי טייטש, אזא וויכטיג, איך האב א גרויסע קרוסעיד קעגן נעמען אלעס אויף די צד הגבורות אלעס היינטיגע דרשנים און נישט נאר היינט אבער די וועג וואס אלעס נעמט מען לחומרא אלעס טרעפט מען ווי אזוי מ'קען עס ארויסווארפן עס איז פונקט פארקערט און ווער ס'ווייסט חסידישע ספרים ווייסט אז ס'שטייט דארט מפורש די ענין פונקט פארקערט פונקט פארקערט ברית איז די בעיס ליין פון א איד פארקערט אפילו די אידן וואס זענען נישט שומרי תורה מ'קען זיי נישט רופן שומרי הברית פון תורה אבער זענען שומרי הברית אלע מל'ן זיך כמעט אלע אידן אויף די וועלט מל'ן זיך ביי די אכטע טאג דאס הייסט שומרי הברית ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. וועגן דעם פון דעם זאגט דער זוהר פון דעם מכאן אוליפנא פון דעם לערנען אונז, וועגן דעם הייסן אידן צדיקים ווייל אין אנדערע ווערטער מען האט געלערנט פון די פסוק אם לא ברית יומם ולילה וואס איז וואס איז מקיים שמים וארץ די ברית יומם ולילה איז טייטש כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ זיי האבן א וועלט זענען יורש די וועלט ווי באקומען זיי עס פון די ברית און פון דעם קען מען זיך לערנען אז יעדע איינער וואס האט א ברית ער הייסט א צדיק וואס איז די ראיה די גרויסע ראיה וואס די זוהר האט זייער ליב צו רעדן מנלן מיוסף. ס'דא א צוועלף שבטים, צוועלף שבטים איז די טייטש, מיר האבן געלערנט פרשת זאת הברכה צוויי וואכן צוריק. זייער אסאך וועגן ווי אזוי צו זיין א איד, זייער אסאך ראובן, שמעון, לוי, יהודה, מען קען זיין א בעל תורה אזוי ווי לוי, מען קען זיין א בעל תורה אזוי ווי יששכר, מען קען זיין א בעל מסחר אזוי ווי זבולון, מען קען זיין א דיין אזוי ווי דן, מען קען זיין אן א שיעור זאכן. אין חזל איז דא איינער פון זיי, למעשה אפשר נישט נאר איינס אבער מער שכיח, אז יוסף רופט מען א צדיק, יעדער איינער ווייסט יוסף הצדיק, ס'איז א לשון פון חזל, ס'שטייט נישט אפשר טאקע אין די חומש, אבער ס'איז א לשון פון חזל. וואס האט יוסף געטון זוכה צו זיין צו זיין א צדיק, מער פון אלע זיינע ברודערס, מער פון אלע ענינים פון עבודת השם, אין אנדערע ווערטער, ראובן האט געטון זיין ענין פון תשובה, און יהודה האט געטון זיין ענין פון מלכות, און לוי האט געטון זיין ענין פון כהונה, די שבטים אליינס האבן שוין געטון די שרשים פון די זאכן, און די שבט טוט עס. און וואס האט יוסף געטון? יוסף האט געטון איין זאך, ער האט נישט געזינדיגט מיט אשת פוטיפר, דאס איז די גרויסע זכות פון יוסף, די גרויסע מעשה פון יוסף הצדיק, און לכבוד דעם זאגט דער זוהר, און עס איז ריכטיג אזוי, ווער ס'קען חזל ווייסט אז אין חזל זייער זייער אסאך א בעל עבירה הייסט איינער וואס טוט זנות, א צדיק הייסט איינער וואס טוט נישט זנות. יוסף הייסט א צדיק פארוואס? ווייל ער האט עומד געווען אין די נסיון וואס ער האט געהאט אין די ענין פון זיין ברית,

ממש ער האט די סיין, ביי אים שטייט די סיין, איך בין א צדיק, איך בין א איד, איך איך שלאף נישט מיט קיין קיין גויטעס, איך בין איך בין א איך האב א ברית, אזוי ווי מ'האט געזאגט פאר שכם, יא אונז אונז גייען נישט מיט די וואס האבן נישט קיין ברית, דאס איז דאס איז די שמירת הברית פון נישט נישט שלאפן מיט אשת פוטיפר אבער, אבער די ווארט איז איז מען האט סך הכל ארויסגעגעבן וואס אלע האבן געהאט, אלע ועמך כולם צדיקים, אלע האבן א ברית, ממילא וואס איז די די ענין וואס די וועלט שטייט אויף דעם. איז די זאך וואס הייסט ברית, די זאך וואס הייסט איש צדיק וואס די טייטש ער האט א ברית מילה. יעצט לאמיר דאס אביסל זאגן אין אביסל א מער א טיפע וועג אין אביסל א מער א און ס'איז דאך זוהר, על פי קבלה זאגט דער זוהר, דו ווילסט, זאגט רבי אלעזר. דאס איז אלס געווען א דרשה פון רבי חייא. קומט רבי אלעזר, און רבי אלעזר איז מסביר וואס באמת רעדט מען וועגן. וואס איז די שורש הדברים. שורש הדברים איז אזוי. ער הייבט אן, אלה תולדות, דאס הייסט דאס איז די אמת'דיגע תולדות, ביז יעצט איז נישט געווען, וואס איז געווען פריער? למעשה, וואס וואס פון וואס רעדן אונז וועגן דעם? עס איז דא א פרשה אינמיטן פרשת בראשית, דאס הייסט די פרשה פון די נהרות, פיר נהרות. און די זוהר האט גענומען אלעמאל די ענין פון די פיר נהרות אלס א משל. פאר די סדר ווי אזוי די שפע קומט אראפ אויף די וועלט פון די ספירות ווי אזוי ס'געשעט ווי אזוי ארבעט די וועלט אמת'דיג ווי אזוי ארבעט די זאך אז ס'דא מענטשן און ס'דא א גאט און ס'איז עפעס א קשר וואס אונז טוען די וועג ווי אזוי ס'ארבעט האט די זוהר געזאגט שטייט א פסוק ונהר יוצא מעדן לאמיר מ'דארף לערנען די אלע די דריי לעוועלס ווייל ס'איז זייער וויכטיג צו דורך לאור דעם פארשטיין פרשת נח ס'דא א נהר וואס איז יוצא מעדן. להשקות את הגן, ס'איז דא א נהר, הייסט דא א געוויסע המשכה, א געוויסע איין שפע, א אור, ס'גייט ארויס פון עדן, ס'קומט אן די מטרה פארוואס, ווי גייט עס אן להשקות את הגן, ס'איז משקה עפעס א זאך וואס הייסט גן, די גן, די גן עדן, אבער עדן איז פאר די גן, ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים, נאכדעם וואס ער גייט ארויס האט משקה געווען די גן, צוטיילט ער זיך אויף פיר אנדערע וועגן, אויף פיר אנדערע זייטן, וואס דאס זענען די פיר נהרות וואס ווערן אויסגערעכנט אין פרשת בראשית. זאגט אזוי דער נהר, דער נהר, דער נהר וואס ער גייט ארויס ער שטראמט ארויס, פון ווי פון די עדן, עדן איז טייטש אלעמאל ספירת החכמה, נהר איז ספירת הבינה, אבער עס מיינט מער ווי ספירת הבינה ס'הייסט די שפע וואס קומט ארויס פון די חכמה, פון בראשית, לעצטע וואך האמיר גערעדט וועגן די ספירת החכמה פרשת בראשית, דעם איז עס משקה. ס'איז משקה די גן. די גן איז די טייטש די ספירת המלכות. די שכינה הייסט אלעמאל די גן. דאס איז א כלל. מיר פארשטייען די כללים פון די פון די פיקטשערס דא, פון די ווערטער דא, פון די כינוים. און די משקה את הגן, דארט איז דא א גרויסע, אזוי רופט עס דא נייחא דלעילא גענוצט. דא איז א גרויסע נח. דאס הייסט מ'רעדט וועגן נח. און כעת באלד לאמיר צוריק קומען צו די משל אדער צו די מרכבה פון נח אליינס. דארף מען וויסן וואס ער פרובירט אמת'דיג צו טון איז משקה זיין את הגן. אזוי ווי אונז לערנען דאך נח איז וואס? איש האדמה, באלד וועט מען זען מער וועגן איש האדמה. נח איז דער וואס זה ינחמנו ער גייט נישט זיין די אדמה פון אדם הראשון נישט נזרק מן הגן ער גייט צו פיקסן א געוויסע זין ער שטייט אין די גן אלע מענטשן אין א געוויסע זין לעבן אין גן עדן ווילן דאך אנקומען צום גן עדן זיי ווילן לעבן אין אזא וועלט וואס איז ענליך צו די גן ווי אדם הראשון האט לכתחילה געלעבט, נישט אין די קללה וואס איז די ויגרש את האדם, נאר אין די גן, דארף מען משקה זיין את הגן, דארף מען באארבעטן די גן, מען דארף עס משקה זיין און דורך דעם וועט ארויס וואקסן אין די גן אילנות, וועט וואקסן פירות פון די גן, יא, וואס זענען די פירות פון די גן? טראכט אריין, די פירות פון די גן, דאס זענען די תולדות נח, איך וועל אנקומען צו דעם אין א מינוט, דאס איז די אימעדזש פון די נהר וואס ער קומט פון אויבן, ער גייט צו די משקה את הגן, משם יפרד, נאכדעם איז די גן געבט שפע פאר די ווייטער פאר די וועלט וואס איז אינדרויסן פון די גן אויכעט. אבער דאס דארף מען קודם וויסן די פלאץ ווי נח שטייט, ווי ווי איז די גרעסטע מנוחה, די גרעסטע מ'קען זאגן עונג, די ענין פון שבת, נח הייסט מנוחה, ווען איז מנוחה? שבת, שבת, שבת, יונה מצאה בו מנוח, יא, שבת איז א זמן פון מנוחה, די זמן פון נח, ער איז זיין זיין זאך איז געווען. טאקע נאך אדם הראשון נישט אין די גן, ער האט זיך נישט אנגע, ער האט זיך נישט געהאלטן פון דעם, ער גייט זיך מנחם זיין פון דעם, ער גייט משקה זיין את הגן, און דורך דעם מאכן פירות. און אזוי זאגט דאס די טייטש, דארף הערן די טייטש, דא איז דא צוויי פסוקים, ס'שטייט אז ביי שבת, אונז רעדן דאס הייסט שבת, כי שבת הייסט די גן, כביכול, די נהר קומט ארויס פון די עדן, פון פאר ששת ימי, פאר ששת ימי בראשית קען מען עס רופן, עס גייט אדורך אלע ששת ימי בראשית ביז פרייטאג, די זעקסטע טאג, די פרייטאג גייט אריין אין שבת, און דאס איז די ווארט פון מען דארף הערן די שביתה פון שבת ווי די פרייטאג גייט אריין אין שבת, א לאנגע ענין. אבער דאס הייסט כי בו שבת, נאכדעם שטייט א פריערדיגע פסוק שטייט שטייט וישבות ביום השביעי, דאס הייסט ס'איז דא א שביתה ביום השביעי און ס'איז דא אזוי ביי כי בו שבת, אזוי ער זאגט אלעמאל בו איז די לשון זכר, בו איז מרמז אויף די צדיק, אויף די משקה את הגן. ער האט מנוחה אין שבת, וואו האט ער מנוחה? אין די גן, וישבות, וואו איז ער שובת? אין די יום השביעי, וואו איז די גנן, די כביכול מ'קען רופן די צדיק וואס ער איז משקה את הגן, וואו איז ער, וואו איז ער, וואו איז שטייט ער איין ביי זיין מנוחה? אין די יום השביעי, אבער וואו קודם וישבות, כאילו וואו ער גייט צוריק צוריק צו די בעל השביתה כביכול, צו די

קיימא קדישא הוה, ער איז געווען אליינס דער ברית, אזוי ווי עס איז דא למעלה כביכול, אין די סדר הספירות איז דא א ברית וואס איז משקה די גן נח איז געווען דער ברית, דאס איז די טייטש איש האדמה, וואס איז די טייטש איש האדמה? זאגט די זוהר און דאס איז די טייטש, אזוי ווי אלימלך איש נעמי, דער מאן פון די אדמה, וואס איז די אדמה? ס'איז סיי אין די משל סיי אין די נמשל, די אדמה הייסט די ספירת המלכות, אדער אין אנדערע ווערטער די אדמה אשר אררה השם, נח גייט זיך מנחם זיין די אדמה. פאר דעם איז ער איש האדמה, ער איז כביכול דער מאן פון די אדמה, דאס איז דער טייטש פון נח איש האדמה, דאס איז דאס איז דער טייטש, דאס איז די זעלבע זאך, די זעלבע ווארט פון דעם איז אז נח גייט אריין אין א תיבה, וואס איז דאס א תיבה? זאגט דער זוהר, תיבה דאס איז די ארון הברית, די תיבת נח איז אזא א ארון, ס'איז דאך א באקס,

דאס איז די זעלבע זאך זאגט די זוהר ווי נח גייט אריין אין די תיבה, דאס פאר דעם דאס זאגט די פסוק, שטייט והקימותי את בריתי אתך ובאת אל התיבה, מען דארף הערן וויאזוי די זוהר ליינט די פסוק ווייל ס'איז והקימותי את בריתי אתך כ'וועל אויפשטעלן מיין ברית, נאכדעם וועסטו קענען אריינגיין אין די תיבה, ווייל די תיבה איז דאס ארון הברית, דארף מען קודם האבן א ברית אז די ברית זאל קענען אריינגיין אין די תיבה, אדער אין אנדערע ווערטער, מען דארף קענען מעורר זיין, מען דארף מקים זיין את הברית, מען דארף וויסן די זוהר טייטשט הקמת הברית, ס'איז אזוי ווי אונז זאגן עס דא אזוי ווי די אבר הברית, וואס אין דעם האט די אייבערשטער כורת ברית געווען ברית מיט מיט די וועלט, מיט די אידן, די קשת איז א איז א איז א סימן אויף דעם, און די אלע ענינים. ס'דארף זיך אויף ס'דארף זיך דארף זיך שטיין, אז די ברית שלאפט קענסטו דאך נישט מאכן קיין ביאה אל התיבה, די ברית דארף זיך אויפשטעלן, דאס הייסט. אין אנדערע ווערטער, אזוי ווי מיר גייען צוריק, דאס איז אביסל מיין הסבר פאר דעם. ס'דארף זיין עפעס א מענטש, ס'איז טאקע נוח, מנוחה, ס'איז טאקע נוח, מ'וויל מאכן א עונג, אבער מ'דארף זיין, ס'דארף זיין עפעס א בריה דא. א ברית מאכט מען צווישן צוויי בריות, צווישן צוויי עצמאות'דיגע זאכן, צווישן צוויי זאכן וואס שטייען אויף די אייגענע פיס, נישט צווישן א וועלט וואס דער אייבערשטער איז דער פועל און די וועלט איז א אבדזשעקט, די וועלט שלאפט, די וועלט איז די מדת המלכות. נח איז נישט געווען די מדת המלכות, נח איז געווען די מדת היסוד, מדת היסוד איז טייטש דער כח הפריון, דער כח היצירה, דער כח, אקטיווע כח פון גאט וואס ער איז מאכט די וועלט, נח האט גענומען אויף זיך די כח, ער האט געזאגט, געווען א מרכבה פאר די מדת הברית, דאס הייסט דאס איז סאך גרעסער פון אדם הראשון וואס איז געווען א מרכבה צו די מדת המלכות, ער האט גערופן די אייבערשטער אדוני. מען דארף קענען מאכן א וועלט אליין, דאס איז דאך געווען נח נח'ס דזשאב, מיר האבן געלערנט לעצטע יאר אביסל מער אין די נקודה, נח'ס דזשאב איז געווען צו מאכן א וועלט וואס שטייט אויף מענטשן, נישט נאר וואס שטייט אויף זיין גאט'ס וועלט, יענע וועלט איז נכשל געווארן, ער גייט זיין א וועלט וואס שטייט אויף מענטשן, נח האט אויפגעשטעלט א תיבה, א תיבה איז אזוי ווי די וועלט, אזוי ווי די ארון הברית, אבער מען דארף אויפשטעלן די ברית, און. ער האט געגאנגען אריינגעגאנגען די תיבה און פון דעם מאלה נפצה כל הארץ פון דעם איז געווארן א גאנצע וועלט און זאגט דער זוהר מאלה נפצה הארץ איז אזוי ווי עס שטייט פריער זיי האבן געשטערט ומשם יפרד והיה לארבעה הייסט נאכדעם וואס די האסט א ברית א תנועה עס גייט אריין די גן נאכדעם קען עס שוין ממילא איז עס נפרץ פון אלע זייטן עס קען ארויסגיין צו די זעלבע די זעלבע ווארט די זעלבע זעלבע סדר איז אזוי ווי משם ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים איז מאלה נפצה כל הארץ נח איז אריינגעגאנגען אין די גן און געהאט דריי קינדער קען אפשר רעדן וואס דער אמת פון די דריי קינדער וואס די אמת ער האט געמאכט ער געמאכט די יחוד ער האט געמאכט די יחוד און אריינגעגאנגען אין די תיבה אריינגעגאנגען אין די גן אויפגעשטעלט א ברית און נאך דעם קען מען שוין ומאלה נפצה כל הארץ דאס איז אויך דאס די טייטש את האלהים התהלך נח וואס טייטש את האלהים התהלך נח ער איז געגאנגען מיט די שם אלוקים. שם אלוקים, דאס איז די טייטש, די די גן, די גן הייסט שם אלוקים, ס'איז ספירת המלכות. נח איז געגאנגען מיט די שם אלוקים, ער איז אלעמאל געווען צוזאמען, אזוי ווי די שלום, וואס איז די טייטש שלום, יסוד הייסט שלום, די גמרא זאגט שמשים שלום בין איש לאשתו, דאס הייסט ער איז די מידה וואס איז מחבר די איש לאשתו, עס איז מחבר די אדמה צו די איש, די איש האדמה, יא?

שטימט, דאס איז טייטש חן, דאס איז א חן, שלימות, א יחוד הייסט חן. נח מצא חן בעיני השם, ער האט געמאכט שלום, ער האט געמאכט שלום צווישן דער איש און דער איש, צווישן דער אדמה און דער איש. און דאס איז געווען די גרויסע זאך פון נח, וואס אויף דעם גייט אלה תולדות און אלעס אנדערש איז נישט געווען תולדות, נישט געווען. דאס איז דער, דאס איז דער נח, דאס זאגט דער זוהר, דאס איז געווען דער דרוש פון.

צו וועמען? צו רבי אלעזר וואס האט געזאגט די דרש ונשקיה געבן א קיש. וואס הייסט געבן א קיש? די רעדסט דאך אז מען דארף מאכן א יחוד, דאס זאגט ער, דארף נישט, דאס דארף מען מאכט מאכן א יחוד, די זאגסט דאך אז מען דארף האבן חן, ס'נישט גענוג צו האבן תורה, מען דארף האבן אויך חן, דארף מען אויך האבן א ברית, יא דאס איז די חילוק פון א, שטייט ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת.

איך האב דיך יעצט געעפנט א פסוק, איך האב דיך געעפנט א פסוק פון אלה תולדות נח, איך האב דיך געעפנט א פסוק פון ועמך כולם צדיקים, איך האב דיך געעפנט א פסוק פון אם לא בריתי יומם ולילה, איך האב דיך געעפנט טיפער א פסוק פון ונהר יוצא מעדן ומשם יפרד ומאלה נפצה כל הארץ. וואס דארפסטו יעצט טון? דארפסט מיך געבן א קוש? דארפסט דארפסט דארפסט זען אז דאס איז דאך א געוואלדיגע ווארט, דאס איז דאך א יעצט האסטו אזא מיטמאל אזא אהבה פאר דער וואס האט דיר געזאגט די דבר תורה, וואס איז נישט נאר עפעס א טעאריע, ס'איז דאך א לעבעדיגע זאך, דעם געבן א קוש, געזאגט

דאס איז די אמת'דיגע קיש, יא, די נשקיה דאס איז א ביטוי, און נאכדעם די אמת'דיגע קיש, דאס הייסט א יחוד. מען דארף קענען צולייגן צו יענעם די דברי תורה, מען דארף קענען ברענגען א ראיה פון א אנדערע אספעקט, פון א אנדערע וועג פון קוקן אויף זאכן און ווייזן ווי אזוי ס'איז זיך מחבר, דאס איז די אמת'דיגע חן ווען צוויי חברים לערנען תורה, אמאל איז עס בדרך מחלוקת, בדרך סיוע, אבער די ווארט פון דעם איז. אז ס'איז איין המשך, איך הייב אן איך הייב אן די דרוש און דו ענדיגסט עס, דאס הייסט א יחוד, דאס הייסט א לעבעדיגע תורה, דאס הייסט א תורה וואס מ'לערנט ריכטיג. ער האט געזאגט איך קען דיך ווייזן פון די שיעורי התיבה אז וואס דו האסט געזאגט איז גערעכט, און ס'איז נישט קלאר וואס ער וואס ער מיינט דא צו זאגן, אבער די מפרשים די מפרשים זאגן אז מ'קען אז מ'מאכט א חשבון די שיעורים פון די תיבה, די תיבה איז געווען ווי גרויס איז די תיבה געווען, די תיבה איז געווען דרײַ הונדערט אמה ארכה, איז דרײַ איז דרײַ הונדערט, נון אמה רחבה.

שטימט. איז דאס איז די פון די שיעורא פון די תיבה, ס'הייסט נישט נאר פון די פון די גאנצע מעשה וואס אונז מ'זאגן פון די ברית וואס גייט אריין די תיבה די ארון הברית פון די נהר פון די פסוק די אלע זאכן, איך קען דיך ווייזן אז די תיבה אליינס און די מדות פון די תיבה וואס די תורה האט פארציילט די מדות פון די תיבה איז אוודאי נישט סתם גוט פארציילט, איינע פון די וועגן וואס די. זיכער זייער ליב וואס עס הייסט די גמטריא, מען קען רעכענען די וויפיל כוחות גייט אריין אין די תיבה, וואס די תיבה איז באמת געווען געבויט, די תיבה איז באמת געווען געבויט פון צוויי שמות, די שם שקי, שין דלת יוד, שין דלת יוד איז די שם וואס די מקובלים זאגן אלעמאל, די שם פון מידת היסוד, שטייט א בפירוש'ע פסוק, אני קל שקי פרה ורבה. אלעמאל ווען מען זעט די שם שקי אין די תורה, כמעט אלעמאל, איז עס מקושר צו די ענין פון פריה ורביה, צו די ענין פון, וואס איז גערעכט, דער כח היצירה, דער כח ה, דער אקטיווער כח, דער כח וואס איז נישט נאר, ס'איז שולט די וועלט, איך מיין אדני טייטש ס'איז שולט, עס איז בעל הבית, עס הייסט, ס'איז דא א וועלט און איך בין דער, איך בין דער פועל פון דער וועלט. שם שקי איז דער טייטש, דאס איז די עצם כח, ווען דער אייבערשטער גיבט, אני קל שקי פרה ורבה, איז דער טייטש, איך געב דיך מיין, מיין שם שין דלת יוד, וואס איז אויף דעם. דורך דעם ביסטו פועל מאכסטו פריה ורביה דאס איז די ברכה דאס איז די ברית די ברית די ברית וואס גייט אריין אין די תיבה איז אין אנדערע ווערטער קען מען זאגן שקי אדני דאס איז די דאס איז די ברית און דאס קען מען זעהן ווען מען קוקט אין די מדות פון די תיבה אליינס קען מען זעהן עס איז גימטריא דרײַ הונדערט און אַכציק דרײַ הונדערט און אַכציק איז פונקטליך ס'איז איינס מער אבער עס איז פונקטליך די צוויי שמות דרײַ הונדערט און פֿערצן פלאס פֿינף און זעכציק דאס האט רבי אבא אים צוגעהאלפן. מען גייט ווייטער און זעט מען נאך איין שטיקל פון רבי אלעזר וואס ער איז מסביר די ענין פון די נאמען פון נח וואס די טייטש כ'וועל זאגן זייער שנעל ווייל מ'דארף, דא ענדיגט זיך די ענין. דאס האט צו טון מיט מפעלות השם אשר שם אל תקרי שמות בארץ אלא שמות בארץ. און מען זעט, מען זעט דאך טאקע, זיי האבן אנגעהויבן מיט דעם מיט די פסוק פון זה ינחמנו, אז מען געבט די נאמען פון נח על שם די גאנצע ענין פון נח, וואס ער איז מנחם, ער איז שטעלט אויף א נייע וועלט, מען רופט עס נאך אים, יא, בשמו הייבט ער אויף א נייע וועלט. זאגט ער, וואס איז די טייטש ויקרא את שמו נח? אינטערעסאנט. ביי יעקב שטייט ויקרא שמו יעקב.

משא"כ יעקב, יעקב באמת איז די מידה פון די תורה, ווער עס פארשטייט יעקב הייסט תפארת התפארת, דאס איז וואס אונז האבן שולל געווען אבער דארף מען אריינגיין מער פשוט אנקומען צו יעקב און פארשטיין בעסער אבער אונז האלטן נאך די היינט אויף די אושפיזא פון נח. יעקב איז געווען ויקרא שמו יעקב, יעקב איז געווען א כבוד שם הווי' נישט די שם שקי וואס איז מקושר צו שם הווי', יעקב איז געווען די שם הווי', וועגן דעם ויקרא שמו יעקב נישט את יעקב, ס'איז נישט דא עפעס א, ס'איז נישט דא קיין את יעקב. אבער דאס איז דער זה, זאגט דער זוהר, זאגט ער זה ינחמנו דאס איז אזוי ווי ס'שטייט זה הוויה קוינו לו. זה הוויה קוינו לו דאס איז דער קלארקייט, דאס איז דער שטארקייט, דער זה הוויה וואס צדיקים נקראו בשמו של הקדוש ברוך הוא, ער רופט זיך צדיק, דער אייבערשטער איז א צדיק, א צדיק יסוד עולם, וואס אויף אזא צדיק קען מען אויפשטעלן די וועלט, און אזא צדיק קען אויכעט זיין, ועמך כולם צדיקים. לעולם יירשו ארץ, ווייל דאס איז אזא מין, אזא מין קלארקייט וואס אלע אידן האבן דאס, אלע אידן, אלע מענטשן באמת, אבער מען האט געמאכט א ברית מיט אלע מענטשן, וואס שוין לכתחילה האט מען געזאגט זה ינחמנו ממעשנו, דער זה, דער זה הוויה קוינו לו, דאס הייסט זכאין אינון צדיקיא. דרשימין ברשימו דגושפנקא דמלכא, זיי צדיקים זענען רשום, זיי האבן די חותם המלך, דאס הייסט חותם אות ברית, וואס זענען די חותם המלך, און זיי לייגן אריין די נאמען שמות, שמות, בארץ, אין די די לעולם יירשו ארץ, אין די ארץ וואס דארט דארף מען, פון דעם קען מען בויען, אויף דעם קען מען ארויפשטעלן א ארץ, אויף דעם קען מען אויפשטעלן א וועלט, לעולם יירשו ארץ.